משיחת י' שבט תשל"ד. גערעדט פריער בנוגע אז וויבאלד אז דאס א זיכרון למאורע מסוים וואס איז פארבונדן מיט א איש מסוים, איז די כוונה פון יעדע זיכרון פון יעדע דערמאנונג איז אז מען זאל דאס אריינטראכטן זיך און דאס זאל ברענגען לידי פועל במעשה בפועל. דורך דרוף וואס די אריינטראכטונג וועט זיין אין אן אופן פון יתקע מחשבתו בחוזק, אויף איבערלעבן די זאך, איז דערפון אויכעט פארשטאנדיק אז ס'איז דא דער אריינטראכטונג ניט נאר אין כללות הדבר נאר אויכעט אין פרטי הדברים, וכאמור לעיל אז אין יום ההילולא איז דעמאלט איז דאך כל עמלו אשר עמל במשך ימי חייו, שטייט עס דעמאלט מיטן גאנצן שטורעם ווי דאס איז בשרשו ומקורו, וביחד עם זה שטייט עס אויכעט בגלוי ופועל פעולתו ווי פארשטאנדיג פון איגרת הניחום אין אגרת הקודש פון דעם אלטן רעבן כמוזכר לעיל. וואס אין דרוף איז דאך דא ווי ס'דא ווי ס'געווען במשך הנשיאות שלו און ווי ס'געווען לפני זה, וואס אף על פי וואס ביום ההילולא ביום ההסתלקות איז דאך דעמאלט עולה כל עמלו אשר עמל משך כל ימי חייו, איז דאך אבער פארשטאנדיג אז ס'דא א שינוי עיקרי בנוגע לתלמידיו ווי דאס איז אין דעם זמן וואס ער איז נאך נישט געווען קיין נשיא, צו דעם זמן ווען ער איז געווען א נשיא בגלוי, וואס אט א דעמאלט ווערן דאך כל די בני ישראל תלמידיו, ווארום ס'איז דאך דבר אחד לדור, ואין שני דברים לדור, במילא איז דערפון פארשטאנדיק אז ביז תר"פ. איז געווען איין אופן, און דערנאך פון תר"פ ווען ער האט מקבל געווען די נשיאות און געווארן ממלא מקומו, איז אט א דעמאלט האט זיך אנגעהויבן א תקופה חדשה, ובמיוחד ווי דאס איז נוגע לתלמידיו ולתלמידי תלמידיו מיט די אלע פרטים, ווי אויסגערעכנט פריער בארוכה ביז אט א די,

בן ארבעים ובן חמישים ובן שישים ובן שבעים, אט אזוי איז דאך אויכעט געווען אין תר פ, איז דאך דעמאלט געווען בן ארבעים, ווארום געבארן געווארן אין תר מ, דערנאך איז געווען אין תר צ, איז דעמאלט הייבט זיך אן די תקופה פון בן חמישים,

ווי גערעדט כמה פעמים אז מען האט צו טון מיט א דור יתום, גיט מען ארויס ענינים אין אן אופן אז מען זעט דאס אויכעט גלייך ביי דעם ערשטן קוק די חילוקים שבדבר, זעט מען אויכעט די חילוקים עיקריים וואס איז דא צווישן די ערשטע צען יאר פון נשיאות און די צווייטע צען יאר פון נשיאות און די דריטע צען יאר פון נשיאות. וואס דאס איז ניט א ענין פון גלאט באווייזן המצאות און מסביר זיין עניינים, וויבאלד אז דאס איז א ענין וואס מען דארף דאס איבערלעבן און דאס זאל אראפקומען אין מעשה בפועל, איז דערפון אויכעט פארשטאנדיק אז בדוגמא, ווי אין דעם יום ההילולא דא די עלי' פון די ג' תקופות אלו דארף אויכעט אראפקומען בנוגע למעשה בפועל ההוראה, צי מען געפינט זיך אין איינע פון די דריי תקופות, איז אף על פי כן ניט קוקנדיג אויף די שינוי שבין תקופה אחת לחברתה זאל זיך ביי אים אויפהאלטן די הוראות

און מיט הפצת התורה והיהדות ווי דאס אין א אופן של סכנת נפשות, וואס אזוי איז דאך געווען גלייך ביי קבלת הנשיאות אין תר פ, וואס דעמאלט איז דאך געווען א חשך כפול ומכופל, פשוט מצד גזירת המלכות און הולך והוסיף, אפילו אין די ערשטע צייט, וואס מען איז ארויסגעקומען פון דארטן איז דאך אויכעט געווען שיריים און עיקר העבודה ווי ס'פארבונדן מיט יענער מדינה וואס אויכעט איז דערויף געווען מדידות והגבלות ביז דער סיום ווי ס'געווען אין סיום תרפ ט און אויכעט קלייבן זיך וואס דאס איז דאך אויכעט כפי פשוטו איז אין די יארן וואס איז געווען נאך דער יציאה ממדינה ההיא ביז נאך דעם ערשטן ביקור אין ארצות הברית, איז נאכניט געווען דער קביעות מקום וואו צו זיך באזעצן, מ'האט נאר געוואוסט אז מ'איז ארויסגעפארן ממדינה ההיא, וואס דער סיום, דער אפשלוס פונעם ארויספארן ווערט ערשט דעמאלט אז מ'איז קובע מקום במקום חדש. קודם קביעות המקום איז נאך ניט אינגאנצן אוועק פון דארטן, וואס דאס איז כפי פשוטו דער ביקור אין ארץ הקודש און דער ביקור אין ארצות הברית אין תר"צ איז דאס איז געווען לתור בארץ אויף ארומקוקן די פארשידענע ארצות און באטראכטן און זיך מתבונן זיין און מחליט זיין וואו מען זאל קובע מקום זיין, וויבאלד אז דערוויילע ווייסט מען מער ניט אז מען איז ארויסגעפארן פון דארטן, מען האט נאך ניט קובע געווען וואו מען זאל זיין. וואס דערפאר איז דאך אויכעט בנוגע צו ביקור אין ארץ הקודש, איז דאך ידוע וואס דער בעל ההילולא האט דעמאלט געזאגט, אז ער איז רגיל צו זיין,

דערנאך איז געווען די צווייטע תקופה פון תר"צ ביז ת"ש, און דעמאלט איז געווען א קביעות מקום אין פוילן, אין ליטא און דערנאך אין פוילן, און בעיקר אין פוילן, אפילו ווען מ'איז געווען אין ריגע איז אויך געווען דער אויסקוק אז דאס איז א ענין של עראי ביז מ'וועט צוגרייטן און מאכן די הכנות הדרושות, אויף קאנען קובע מקום זיין אין דער מדינה וואס איז דעמאלט געווען א ריבוי פון בני ישראל מיט מערדיקע מעגליכקייטן אין די הפצת התורה והיהדות וואס דאס איז געווען מדינת פוילן נאר וואס דען מ'האט געדארפט פריער האבן דעם ארומקוקן אויכעט ווי ס'זעהט אויס אין ארץ הקודש ווי ס'זעהט אויס אין חצי כדור התחתון און דערנאך איז געבליבן די החלטה נאך דערויף ווי מען האט א קוק געטאן די אלע אנדערע מעגליכקייטן איז דאס געווען א החלטה לאחרי ישוב הדעת ווארום מען האט געזען די אלע אנדערע מעגליכקייטן בפועל ניט נאר בהשערה.